טייערע ברידער, אונז גייען ווייטער אין אונזער סדר פון מעיין זיין, פון עפענען די שערים פון אורות התורה וואס ווערן געברענגט דורך די מצוות הזמן, מצוות הזמן פון. קרבן העומר, פון ספירת העומר, פון חג השבועות, דאס די סדר משולש וואס די טעג דרייען זיך ארום. אזוי ווי אונז האבן געלערנט אנהייב פון נאך פסח איז דא די סדר וואס מען קען רופן פסח און שבועות, מען רופט עס יציאת מצרים און מתן תורה. לכאורה די סדר פון פסח ענדיגט זיך. אין א געוויסע צייט סדר האט זיך געענדט אין נאר איין נאכט און ס'איז דא א נייע סדר א נייע פירוש אויף די גאנצע סדר וואס דאס די נייע פירוש דאס איז די פירוש פון עומר ספירת העומר שתי הלחם ס'איז לכאורה אזוי ווי מ'זאגט מקביל ס'איז דא זייט זייט ביי זייט ווי ס'איז דא די סדר פון וואס מען זאגט למשל על פי פשט געווענליך קאכט מען זיך בעיקר אין יציאת מצרים וואס ס'מיינט ציילן מ'מאכט זאגט מען די ס'איז א הכנה אויף חג השבועות נאכדעם רעדט מען פון די מתן תורה חג השבועות דאס איז אזוי ווי איין איין וועג און באמת אין די סטראקטשער נישט זעט מען נישט אזוי קלאר די קאנעקשאן פון די אלע זאכן מ'קען זאגן יציאת מצרים איז א הכנה אויף מתן תורה ס'שטייט אין די חינוך די תכלית פון דעם איז אזוי אין די רמב"ן די אלע ענינים. אבער ס'איז נאכאלץ א שטיקל א שטיקל דרוש, מער על פי פשט, אין אנדערע ווערטער מער קרוב למעשה, זאל זיך אנכאפן כסדר די זאכן וואס זענען הלכה למעשה, בפועל ממש, וואס מען טוט עס ממש, נישט נאר ס'איז עפעס א ענין וואס מען לערנט אריין אין דעם א פשט, ס'איז דאך ממש די זאך וואס מען טוט. און ממש די זאך וואס מען טוט, דאס איז די הקרבה פון קרבן עומר, נאכדעם ציילט מען בפועל ממש, אזוי ווי חזל האבן עס אויסגעלערנט מ'זאל ציילן בפה, נאכדעם מאכט מען ממש די מנחת חדשה די מנחה פון שתי הלחם די ביכורים וואס דאס איז די עבודה פון חג השבועות אין אנדערע ווערטער און דאס איז א זאך וואס איז וויכטיג ארויסצוהאבן לגבי אסאך ענינים וואס מ'לערנט על פי פשט מיט אריינגיין אין די אויב בדרך סוד בדרך עבודה בדרך מדרש ס'דא צוויי וועגן וויאזוי מ'קען פארציילן די מעשה. געווענליך אסאך מענטשן רעדן על פי פשט אז ס'איז דא צוויי מערכות פון אלע מועדים, שטייט אין די תורה אלע מועדים מדאורייתא האבן לכאורה צוויי עקסטערע מערכות, צוויי עקסטערע פירושים, צוויי עקסטערע מהלכים, איינס איז די מהלך פון סדר השנה, פון סדר עבודת, מ'רופט עס די חקלאות, די אגריקולטשרעל סדר, ס'דא אביב, קציר, אסיף, און אזוי ווייטער. און צווייטע איז די מ'זאגט די היסטארישע פשט אז אמאל געווען יציאת מצרים שפעטער איז געווען מתן תורה ס'איז געווען סוכות איז אויך א זכר ליציאת מצרים אזוי ווייטער ווען מ'קוקט עס אן אז צוויי צוויי קען זיין אפילו צוויי פירושים ניין מ'דארף געדענקן אז ביידע פירושים זענען הייליגע פירושים ס'נישט ביידע נישט איינס איז אזויווי א גשמיות'דיגע פירוש און איינס איז א רוחניות'דיגע פירוש. אז חג האסיף די טייטש מ'דאנקט די אייבערשטער אויף די אסיף חג האסיף די טייטש מ'דאנקט מ'בעט אויף די קציר אזוי ווי די גמרא לערנט דאך טאקע אין די ברייתא וואס יעדע איינער קען פון מסכת ראש השנה פארוואס זאגט מען למה אמרה תורה זאל ברענגען עומר בפסח כדי שיתברכו תבואות השדה פארוואס ברענגט מען שתי הלחם שבועות שיתברכו פירות האילן פארוואס ברענגט מען מים ביי סוכות שיתברכו גשמי השנה און אזוי ווייטער. איז אין דעם אליינס איז דא אוודאי א חלק עבודה, קען מען רופן די עבודה פון, עס האט צוטון מיט די עבודה פון דין, לערנען ראש השנה באריכות רעדט מען בעיקר פון דעם, וואס איז די ארבעה ראש השנה, וואס זענען אלע מועדות וואס באמת ס'האט ראש השנה, אבער מען רעדט דא בעיקר פון די, נישט נאר ארבעה ראש השנה, די ארבעה פרקים עולם נידון, אנטשולדיגט, ס'איז א אנדערע משנה, בארבעה פרקים עולם נידון, דאס זענען די אלע פרקי המועדים, שלש רגלים פלאס ראש השנה, דאס זענען די, וויאזוי מען זעט אז די סדר השנה איז דא אין דעם א ענין רוחני, עס הייסט די ענין פון הודאה. דאס הייסט די ענין פון בקשה על העתיד, דאס זענען, און עס קען זיין די ענין פון סגולת המצוה, וואס די סגולת המצוה פון עומר און פון שופר און פון שתי הלחם און פון ניסוך המים, דאס איז אליינס אפשר א וועג פון מעורר צו זיין רחמים, און זאגן על פי זוהר, על פי קבלה, עס איז א וועג פון מעורר זיין די מדות עליונות, די סדר העולם וואס עס דארף עס זאל כדי עס זאל זיין רעגן, כדי עס זאל זיין, עס זאל געלונגען די ארבעט, די יערליכע ארבעט, מדי שנה בשנה. און דאס איז איין איין נקודה וואס מען קען פארשטיין אין דעם, די זעלבע זאך קען מען פארשטיין ס'איז דא פסח, איז טאקע דא די ענין פון יציאת מצרים, איז אויך דא די ענין פון חודש האביב, ווען די ערשטע תבואה הייבט אן צו וואקסן די שעורים, און די ענין פון עומר וואס איז טאקע די צווייטע טאג פסח, ס'איז טאקע אינטערעסאנט מ'האט טאקע געהעריג געטיילט, די ערשטע טאג איז מען עוסק בעיקר אין יציאת מצרים, אבער מ'האט שוין די ערשטע טאג, אזוי ווי אונז האבן געלערנט, גייט מען שוין ארויס מאכט קצירת עומר מאכט מען שוין ערב פסח. און די צווייטע טאג די צווייטע נאכט דעמאלטס איז מען מקריב די קרבן עומר די צווייטע טאג דעמאלטס איז מען מקריב די קרבן עומר אליינס דאס איז איין איין וועג צו פארשטיין די די צוויי סדרים וואס אונז רעדן ס'דא אבער נאך א וועג און מ'דארף פארשטיין די צווייטע וועג ווי אזוי ס'געט אריין א תוספת נופך אין די ערשטע וועג דאס האבן אונז אמאל געלערנט אפאר מאל אז די מען זאגט אז נאך א פשט איז עס קען עס זיין ס'דא צוויי וועגן פון זאגן נאך א פשט, כ'האב געלערנט אפאר וואכן צוריק, ס'דא א וועג וואס מען זאגט סתם א נאך א עקסטערע פשט, ס'דא א וועג וואס דער נאך א פשט איז נאך א פשט אין דעם. און דער נאך א פשט איז אז מען דארף קענען צעטיילן צווישן מעמיד זיין די עיקר, עיקר עבודה, די עיקר, מען קען זאגן טעמי המצוות, אויף די מצוות אליינס, אויף די מעשה המצוות, אויף די פעולות וואס מענטשן טוען אין זייער האנט, אדער מען קען מעמיד זיין די עיקר טעמי המצוות אויף די געדאנק, אויף די, מען קען זאגן די רמז, די סיפור, די נערעטיוו, די די איידיע. אין אנדערע ווערטער, די צווייטע וועג, כ'וועל נעמען די צווייטע וועג ווייל דאס איז מער רגיל, מער געווענליך, מען טראכט פון טעמי המצוה, מען רעדט פון וואס איז פסח למשל. זאגט מען די טעם, אפילו ווען מען זאגט עס די חקלאות'דיגע וועג פון פסח זאגט מען אויך אזוי, ס'איז די געדאנק, די געדאנק אז די אייבערשטער פירט די וועלט, אדער מען זאגט די געדאנק אז די אייבערשטער האט אונז ארויסגעפירט פון מצרים, מען קען זאגן דאס אליינס, ס'איז דא נאך א לעוועל פון געדאנק אז דאס לערנט זיך חידוש העולם, אזוי ווי די רמב"ן זאגט דאס לערנט זיך השגחה, דאס לערנט זיך אז די אייבערשטער האט ליב די אידן, אלע מיני ענינים וואס איז א געדאנק, אין אנדערע ווערטער די הלכה למעשה, דאס וואס מען עסט מצה, דאס איז א וועג צו דערמאנען א מענטש די געדאנק, ס'איז א וועג צו דערהייבן א מענטש די געדאנק און אזוי ווייטער. און דאס איז קאנעקטעד זייער שטארק מיט די וועג מ'זאגט די ערשטע וועג מוז נישט דווקא זיין עס קענען ביידע וועגן קען מען אזוי פארשטיין אבער ס'איז קאנעקטעד מיט די היסטארישע וועג ווי מ'זאגט פסח איז זכר ליציאת מצרים אין אנדערע ווערטער די עיקר איז די יציאת מצרים די מעשה קען מען זאגן די תורה דערפון די הגדה של פסח די הגדה של פסח איז על ידי שיש מצה ומרור מונחים לפניך על ידי די מצוות איז א זכר פון די מצה קען מען זיך לערנען דערמאנט מען זיך די מעשה פון יציאת מצרים און אזוי ווייטער. ס'איז דא אבער אנדערע וועגן, מען קען עס אנקוקן א מער חיצוניות'דיגע וועג, אבער אמת'דיג א מער, אמת'דיג איז עס א מער טיפערע וועג. די מער טיפערע וועג גייט זאגן, די צווייטע וועג גייט זאגן, אז נישט די מצוות, די פעולות זענען א סימן אויף עפעס, אז בעיקר איז עס א סימן, מען דארף א וועג וויאזוי צו געדענקען, האט מען געזאגט מען זאל עסן מצה און אזוי ווייטער. נאר מען דארף אנהייבן, די עיקר זאך, די. מער וויכטיגע, די מער צענטראלע זאך איז דווקא די מצוות מעשיות, איז די עבודה וואס מען טוט יעצט, מיט אנדערע ווערטער די עסן מצה, אדער מען רעדט ברענגען די קרבן עומר, די ציילן די עומר, די ברענגען די שטיי לחם, דאס איז די עיקר, וויבאלד א מענטש איז דאך א שכליות'דיגע מענטש, א מענטש האט ליב צו זאגן פשטים אויף דעם, אדער א אנדער וועג וויאזוי איך זאג עס, וויבאלד א מענטש האט דאך א קומה פון שכל אויך, מען דארף אויך קענען טוהן די מצוה פון מצה, די מצוה פון עומר דארף מען קענען טוהן, נישט נאר מיטן גוף, נישט נאר מיטן מויל, נאר אויך מיטן קאפ. לייגט מען צו אין דעם א טעם וואס זאל זיך געבן פאר די קאפ וואס צו טון, די הענט שניידן די עומר, די הענט ברענגען די עומר, און די קאפ טראכט פון די ענין פון פסח, פון די ענין יציאת מצרים, די ענין פון מתן תורה, אבער די מרכז, די צענטער, די זאך וואס מען רעדט אמת'דיג, דאס איז די פעולה. דאס איז א שיטה וואס הייסט נעשה ונשמע. איז דאס די פעולה קודם למעשה, אין אנדערע ווערטער, למאי נפקא מינה, וואס איז זייער וויכטיג צו כאפן די נפקא מינה, למאי נפקא מינה, אז לויט די ערשטע פשט, וועט אויסקומען אז טאמער איז נישט שייך די טעם, למשל בטל הטעם בטל הדבר, אדער וועט איינער טראכטן איך האב א בעסערע וועג צו מקיים זיין די טעם, כ'ווייס ער וועט מאכן א גרויסע סיין ס'איז ארויס פון מצרים, ער וועט נישט דארפן ענדען פסח, און די וועג איז דאך א טעות מפורסם. יעדע איינער ווייסט דאך אז דאס איז א טעות, מ'דארף דאך אבער פארשטיין פארוואס ס'איז א טעות, נישט ווייל ס'איז נישט נישט ס'איז זייער גרינג צו זאגן מ'דארף גלייבן אז ס'איז א טעות, דאס דארף זיך פארשט ארויסהאבן די ווארט. ס'איז א טעות מפורסם אזוי ווי די גמרא זאגט פעימעסלי, ס'איז נישט אזא דווקא א גוטע דוגמא אבער דארף מען איינזען דא אז ס'איז אביסל אנדערש יענע דוגמא אבער ביי שלמה המלך נוהג מרגלו שעיר לו סיידו זאגט די גמרא, אז דער אייבערשטער האט מסתיר געווען טעמי התורה אז קיין מענטש זאל נישט מאכן אזעלכע סארט טעותים, אזוי ווי די גמרא איז מייחס צו שלמה המלך אז ער זאגט איך וועל ברענגען סוסים פון מצרים איך וועל נישט מטה זיין לבבי, ס'איז נישט ממש א ראיה ווייל דארט רעדט זיך פון א געוויסע גדר, וואס קען יא פארשטיין אז זעסט אז עס איז נישט געלונגען די גדר, שוין נישט עקזעקטלי א ראיה, אבער ענליכע טעות קען זיין ביי אלע מצות מעשה, איינער וועט זאגן אני אזכיר יציאת מצרים אן. אן מצה און אזוי ווייטער. נו מ'קען טאקע זאגן אז די זעלבער תירוץ אבער פאקטיש געדענקט מען נישט אן דעם, אבער עס איז נאך א אנדערע וועג פון אנקומען צו די עומק וואס זאגט אז די עיקר איז די מעשה איז אפילו קודם לתלמוד אין א געוויסע זין. די מצוות זענען קודם, זענען מער וויכטיג, מ'קען זאגן ווייל אונז זענען א גוף, כ'וויל נישט אריינגיין פארוואס, קען זיין די פארוואס איז איז טאקע צום סוף קומט עס יא אן צו א געוויסע מחשבה. דארף מען איינזען מיט דעם, אבער דער עיקר, ס'איז וויכטיגער צו האלטן די מעשה ווי צו האלטן די מחשבה. און אזוי זאגן אסאך אידן קוקן דאך אן אויף דער פאראדאקס, קען דאך זיין אזויפיל כוונות שונות און משונות אין דער זעלבער מצוה? פרעגט דאך כמפורסם ישעי' לייבאוויטש, זאגט אז וואס איז אידישקייט? אויב אידישקייט איז די מחשבה, עס קען קומט דאך אויס אז ס'איז נישטא קיין איין אידישקייט, לפי די ארי הקדוש'ס פשט אין ספירה און די רמב"ם'ס פשט איז לא קרב זה אל זה לפי דעתו, איז. דאך בכלל נישט די זעלבע רעליגיע, נאר וואס ביידע פון זיי ציילן ספירה, איז לערנט ער פון ארויס פון דעם אז די עיקר איז די מעשה, און עס איז אוודאי נישט אינגאנצן ריכטיג, ווייל די מעשה איז דאך אויך א תמצית אויף די מחשבה אפשר, אבער עס איז נאכאלץ ריכטיג די געדאנק אז אויב פארקערט אויב מען טראכט פון עבודה פנימית, די אנדערע וועג פון דאס זאגן איז צו זאגן די זעלבע זאך אין די וועג פון עבודה פנימית און עס קען הערן בעסער אן ס'זאל אנקומען פאני מסקנות. אויב מען פארשטייט אזוי ווי מען פארשטייט אין חסידישע ספרים אז די עיקר ענין פון ספירת העומר איז לאמיר זאגן מטהר זיין נפשותינו ונשמותינו מכל סיג ופגם ווי עס שטייט אין די סידור איז פארשטייט מען אז די מעשה, איך רעד דא די מעשה פון לטהר נפשותינו נישט נאר די מעשה האמירה, אבער די מעשה וואס איז די היינטיגע מעשה, די אקטועלע מעשה, די זאך וואס מען טוט יעצט, אז מען איז.

אבער דער עיקר איז נישט אז אמאל איז געווען ספירת העומר, דער עיקר איז נישט אז די ספירת העומר איז א זכר למקדש אדער א זכר פאר מתן תורה און אזוי ווייטער, דער עיקר איז די עבודה וואס ער טוט היינט, די זאך וואס ער טוט יעצט, די פועל ממש, די מציאות, די עובדה, און עובדה פנימית אויך, ווארעם עובדה מיינט נישט דווקא די עובדה חיצונית, אזוי ווי אנדערע זאגן, עובדה מיינט אויך די עובדה פנימית, דאס וואס איך טו יעצט, איך טו יעצט עבודת השם, איך טו יעצט עבודת הנפש, איך טו יעצט עבודת המידות, איך טו יעצט עבודת הדעת, דאס איז די עיקר זאך, און דאס וואס מען טראכט אז מען דארף טראכטן וואס איז ווי אזוי עט מען טוהן, מען טראכט נישט וועגן יציאת מצרים, אויב איינער טראכט וועגן עפעס אנדערש, ער טראכט וועגן א כוונת השם, ער טראכט וועגן עפעס א ענין א עבודה וואס וואס ער וויל פארשטיין, אן ענין מחשבה וואס ער וויל פארשטיין, נישט קיין חילוק, דאס איז די עיקר זאך, און די היסטאריע דאס איז פארקערט, דאס איז א זאך וואס צו טראכטן, ס'איז א טעם צו אויף וואס צו טראכטן אויף וואס צו טוהן היינט, אויב מען פארשטייט אזוי פארשטייט מען אויכעט אז ווען מען זאגט אז די. דער קיום, דער עיקר תמצית פון דער קיום פון די עבודה פון די מועדים איז למעשה אין די ווי רופט מען עס אין די אגריקולטשער, יא למעשה, א מענטש ברענגט זיינע עומר, ער ברענגט זיין שתי הלחם, ברענגט זיינע שעורים, ער ברענגט זיינע חיטים, דאס איז דאך די עבודה, דאס איז עבודה, עס איז די עבודת הקרקע זיינע, עס איז אויך די עבודת השם זיינע, און מצד הפנימיות, דאס איז די עיקר זאך, אין דעם ליגט, אין דעם איז דא כוונות פון פון ביכורים און פון יציאת מצרים פון פון הודאה די אלע כוונות וואס איז דא אין דעם וואס איז נישט אזוי ווי אנדערע זאגן אז אז עס איז ווי א סתירה אדער איז די אדער איז פסח מתפלל צו זיין אויף די תבואה אדער איז פסח צו דאנקען וועגן יציאת מצרים ולעולם מצד הפנימי עס איז די עיקר איז וואס מען טוט היינט די עיקר איז היום אם בקולו תשמעו די עיקר איז דאס מען דאנקט אויף די תבואה צו מען דאנקט אויף די תבואה פנימית וואס עס זאל מיינען מען ארבעט אויף דעם דאס איז די עיקר זאך דאס איז די עיקר זאך יציאת מצרים איז א זאך ווי אזוי מען טוט דאס, ווי אזוי מען דאנקט, ווי אזוי מען געדענקט אויך די היסטאריע און אזוי ווייטער. יעצט אז מען האלט דא, קען מען אויך אריין פארשטיין א נייע זאך וועגן די ענין פון ספירה, די ספירת עומר וואס וספרתם לכם מיום הביאכם את עומר התנופה. וואס אין די מצוה אליינס איז דאך דא אביסל די ענליכע קשיא, ענליכע פראבלעם. אונז האבן דאך די מצוה פון ספירה, און ס'איז טאקע אזוי ווי אונז האבן געברענגט פון תוספות, ס'איז טאקע נאר א האלבע מצוה, לפחות מצד די חלק הספירה וואס איז מתייחס צו די קרבן עומר, פארוואס ווייל ס'איז נישטא קיין עומר, ס'איז נישטא קיין שתי הלחם, ממילא דארף מען זאגן הרחמן יחזיר עבודת בית המקדש למקומה, מ'טוט דאך נישט די עכטע עבודה, ס'איז נאר א זכר למקדש. אויב איז אבער אזוי דארף מען דאך אבער זיכער. מעיין זיין אין די עבודה אין די עבודת הקרבן וואס וואס ס'טוט דא, און ס'איז דאך דא אפילו אפילו ווען ס'איז יא דא א קרבן איז דאך דא די סתירה, ספירת העומר איז דאך סתם צו ציילן, ס'איז סתם א, מ'קען זאגן ס'איז סתם א אינטעלעקטשול זאך, קען זיין אז די מאוסט בעיסיק זאך וואס די מערסטע מופשט וואס די מערסטע אינטעלעקטשול וואס די מערסטע טעארעטיש איז ציילן יא, ווייל א מושג איז דאך שוין עס צו פארציילן שוין דא אין דעם פרטים גשמיים נומבערס זענען דאך נישט קיין דברים גשמיים, די מספר פון טעג איז דאך. נעמט קומט זיך עקזיסטירט אדער קאנעקט זיך א מענטש נאר נאר אין זיין מחשבה נאר אין דעת קען ער קען ער עומד זיין אויף דעם איז דאך ממש א זאך קען זיין אז אזויווי די פון אלע מצוות מעשיות וואס זענען דא איז דא נאך מצוות בדיבור אפילו זיי זענען אביסל מער מ'איז זיך אמאל מתייחס צו עפעס כ'ווייס וואס א מצוה בדיבור איז תפילה צו תורה. מען לערנט עפעס און פארשטייט עפעס, ספירה איז נישטא וואס צו פארשטיין, מען קען מכוון זיין כוונות מ'ציילט ספירה, אבער למעשה צום ענד פון די דעי איז א זייער אינטעלעקטואלע מצוה, א מצוה וואס אינגאנצן ווי מען געהערט ס'איז א מצוה פון די צד הזכר יראה כל זכורך, זייער ווייניג ס'האט זייער ווייניג מעשה אין דעם, ס'האט זייער ווייניג געפיל אין דעם, ס'האט זייער ווייניג וואס מען רופט משמעות אין דעם, ס'איז זייער מופשט, ומצד שני די ספירה דאך ליום הביאכם את עומר התנופה. עד המחרת השבת השביעית והקרבתם מנחה חדשה, ס'איז די צייט, עס קאנעקט זיך מיט מיט א עומר, לויט ווי אונז פארשטייען פון די גמרא אז ס'איז תלוי אין די עומר, אפילו אפשר מ'וואלט געקענט לערנען אז ס'איז נאר די טאג פון די עומר, אונז לערנען דאך אז ס'איז תלוי אין די עומר, און די קאנעקשאן איז דאך א שווערע קאנעקשאן. נאר וואס אויב מען טראכט אריין אביסל אין די מציאות אויב מען איז מקדים עשיה לזכירה יא סארי מ'דארף דאך מקדים זיין זכירה לעשיה אויב מען איז מקדים נעשה לנשמע יא וואס דארף איך פון דעם אויב מען איז מקדים די נעשה לנשמע דא אנדערע ווערטער מען קוקט מען פריאריטייזד מען סענטרעלייזד מען צענטערט די הלכה למעשה, די פועל ממש, וויאזוי ס'זעט אויס די וועלט, וויאזוי ס'זעט אויס א איד וואס טוט די עבודה. סיי מ'וועט עס טון באופן גשמי, מ'טראכט פון די איד וואס ארבעט אין פעלד און ער ברענגט זיין קרבן, זיינע ערשטע שעורים צום אייבערשטן. סיי מ'טראכט פון א איד וואס ער טייטשט דאס איבער אין עבודת הנפש, וואס ער ברענגט טאקע זיין ערשטע התעוררות צום אייבערשטן אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין די ערשטע שיעור. ער זאגט אז ער מיינט נישט זיך און די ערשטע, און די ערשטע שלא לשמה איז אויך נישט על דעת עצמו. ער וויל מברר זיין די אלע שכלים, הדק היטב הדק היטב הדק יעדע נקודה בפני עצמו, און ער וויל מטהר זיין זיין רצון מטהר זיין זיינע מידות, די אלע זאכן. די רגע וואס מען פארשטייט אזוי, זעט מען דאך פשוט אז דאס איז א זאך וואס איז נמשך אסאך מער צייט, דאס איז אסאך א ברייטערע זאך, ווי סתם צו זאגן מען האט געברענגט א עומר, מען האט געברענגט די קרבן. מען האט געציילט אזוי ווי ס'פארשטייט יעדער איינער איז דאך די פשטות אזוי אז די קרבן עומר די די עומר שעורים איז דאך נאר די ערשטע עומר דאס הייסט די ערשטע קצירה פון די יאר דארף מען דאך ברענגען די ראשית אזוי ווי ביכורים די ביכורים פון די שעורים ברענגט מען דאך אלס א קרבן. אבער וואס טוט מען נאכדעם? נאכדעם גייט מען אהיים און די נעקסטע זיבן וואכן כמעט הייבט מען דאך אן צו שניידן די רעסט פון די שעורים, מען דארף דאך ענדיגן, עס נעמט דאך א שטיק צייט, אויף דעם זאגט מען דאך חוקות שבועות חוקות קציר ישמר לנו די שבועות פון בין פסח לעצרת די זמן וואס מען שניידט בתחילת קציר שעורים אזוי שטייט אין די אין ספר רות, איז דאך די צייט וואס מען שניידט וואס מען טוט וואס מען טוט אין דעם, און נאכדעם. הגם שתי הלחם איז מתיר למזבח נישט לבני און נישט סתם צו מענטשן מען קען שוין עסן פריער אבער בפשטות איז אזוי לערנען אונז די מציאות מען ווייסט אז די מציאות איז אז קודם ווערט גרייט די שעורים מען שניידט עס נעמט אפאר וואכן לפי הענין נאכדעם הייבט מען אן סא שבועות איז די תחילת קציר פון חיטים און די ערשטע די אנהייב גלייך ביים אנהייב ברענגט מען די שתי הלחם אזוי ווייטער אזוי ווי א קרבן ביכורים א קרבן ראשית שבועות איז די ברענגט אנדערע ביכורים פון אנדערע זאכן וואס וואקסן אויכעט וואס דעמאלטס די התחלה אין אנדערע ווערטער. קרבן עומר ווען מען טראכט נישט מצד די דין מען האט מקיים געווען די טעארעטישע דין און געענדיגט יעצט ציילט מען נאר מען טראכט מצד די פעולה וואס וואס איז די גאנצע זאך און מ'רעדט אפילו מצד די תפילה וואס איז די עומר ס'איז כדי שיתברכו לכם די גאנצע זיבן וואכן כדי די שבע שבתות ווי די מדרש זאגט אימתי הן תמימות בשעה שהם עושין רצונו של מקום ס'הייסט ס'הייסט תמימות וויאזוי וועט מען האבן גאנצע זיבן וואכן פון קציר שעורים אמאל קען דאך זיין אז ס'איז נישטא גענוג ס'ענדיגט זיך נאך א וואך און א האלב ס'איז נישטא קיין שעורים ס'איז בטל נישטא אין די נישט געוואקסן די יאר גענוג דאס איז נישט קיין גוטע זאך אויב מ'איז מ'טוט תשובה אויב מ'איז עושה רצונו של מקום אויב עס איז דא א רצון השם א ברכת השם דעמאלטס איז עס זיין איז דעמאלטס איז דא גאנצע זיבן וואכן פון קציר שעורים אין אנדערע ווערטער די ציילן די גאנצע תקופה פון ספירת העומר איז בעצם די תקופה פון קציר שעורים ס'איז די תקופה וואס מען דעמאלטס איז מען מקיים די הלכה למעשה, מען האט מיר געבעטן אין די ערשטע טאג פסח, צווייטע טאג פסח האט מען געבעטן אז עס זאל געלונגען און יעצט זעט מען אז עס געלונגט און מן הסתם איז מען ממשיך צו בעטן יעדן טאג איז מען ממשיך מען זאגט א תפילה יעדן טאג אז עס זאל געלונגען ברך עלינו את השנה הזאת, עס זאל געלונגען די תבואת שנה הזאת, איז עס דאך א המשך. דאס איז א זייער א שיינע וועג ווי צו זען על פי פשט גמור אין אנדערע ווערטער ווען מען קוקט אין די עולם המעשה און מען איז מקדים די מעשה צו די טעאריע זעט מען אז אין עולם המעשה די ספירת העומר וואס מען ציילט צו עומר איז בעצם ממש א המשך פון די זעלבע זאך פון די ספירת עומר אפשר אין געדאנק וואלט מען געקענט טיילן אויף צוויי מצוות, מצוות קרבן עומר און מצוות ספירת העומר אבער מ'טראכט די מציאות זעט מען אז ס'איז די זעלבע ס'איז ממש די זעלבע מצוה די זעלבע מציאות. אויב אונז האבן שוין געסענטערט די שעורים אונז האבן אין אונזער סייטס אונז זעען די קרבן שעורים, קמח שעורים, עומר שעורים, אזוי איז נמשך די גאנצע זיבן וואכן. מען קען אפילו זעהן די נקודה אונז לערנען אז די די קמח שעורים דארף מען האט מען מנפה געווען בי"ג נפה, מען האט עס דרייצן מאל. דרײַצן מאל אויסגעזיפט, אויסגעקעמט, מאכט זיכער אז ס'איז ריין און קלין און ביוטיפול, כדי צו מאכן די קרבן, און דאס איז דאך ממש אזוי ווי אונז לערנען אויף ספירת העומר, אמרות ה' אמרות טהורות מזוקק שבעתים, דרײַצן און זיבן נישט די זעלבע נאמבער, אבער ס'איז די זעלבע ענין, די זעלבע ענין אז מ'דארף אן א שיעור מאל, אסאך גרויסע מספר פעמים. דורכגיין און מנקה זיין און מברר זיין, דאס איז אזוי ווי שבע שבתות, נײַן און פֿערציק מאל, נײַן און פֿערציק טעג פון מברר זיין די רצון, פון מברר זיין די דעת, מברר זיין די תורה, דאס איז אזוי ווי די נײַן און פֿערציק טעג, אזוי ווי די דרייצן מאל וואס מ'איז מנפה די עומר, מ'זעט עס אין די קמח שעורים פון די עומר, זייער א ענליכע ענין. עס קען מען אונז אביסל פרובירן צו פארשטיין וואס טוט די מנחת שעורים פון די עומר? וואס פאר א סארט קרבן איז עס? וואס פאר א סארט זאך איז עס? און דורך דעם קען מען אפשר האבן א נייע הבנה, א נייע געשמאק און מהלך אין די עבודה פון ימי העומר באופן כללי. אונז לערנען די. ווען מען רעדט פון די ענין פון אז ס'איז פון שעורים, לערנען אונז אז עס איז נאר נאך איין מנחה אין די וועלט וואס ווערט געמאכט פון קמח שעורים, און דאס איז די מנחה פון א סוטה, וואס שטייט אין פרשת נשא, איש איש כי תשטה אשתו, ומעלה בו מעל, וקנא את אשתו, איז וואס טוט ער, ברענגט ברענגט די אשתו אל הכהן, ער ברענגט א קיימ א קרבן עשירית האיפה קמח שעורים, ער לייגט נישט קיין שמן, פארוואס איז מנחת קנאות, מנחת זיכרון, מזכרת עוון, נאכדעם נעמט מען די מנחה און מאכט לייגט עס על ידי האישה, און מען מאכט די שבועה, נאכדעם איז מען מקריב די מנחה, מען איז משקה די אישה די מים פון. עפר אשר בקרקע המשכן, און דעמאלטס ווערט די גאנצע מבחן צו די סוטה צו איז כי שטית אדער לא שטית. אונז לערנען די גמרא אין מנחות זאגט אזא נוסח, ס'איז נוגע להלכה צו איז צו מחשבה מען איז מזיק צו מ'קען מפגל זיין די קרבנות, אז די צוויי קרבנות ביידע פון זיי, אזוי זאגט רש"י דארט, הייסט א דבר שאינו ראוי לעבודה, מען קען נישט פוגם זיין במחשבה, אין מחשבה מועלת אלא בדבר הראוי לעבודה, און א מנחת עומר קען מען נישט מפגל זיין במחשבה, במחשבה שלא לשמה און אזוי ווייטער, פארוואס? ווייל ס'איז א דבר שאינו ראוי לעבודה. זאגט רש"י אפילו ווען מען מקריב די מנחה שעורים געווענליך וויבאלד געווענליך קען מען נישט מקריב זיין א מנחה פון שעורים איז הייסט נישט קיין דבר ראוי לעבודה ס'איז ספעציעל א עבודה זו לבד ס'קומט להתיר איך זאג ס'קומט להתיר די שעורים ס'קומט להתיר חדש אבער ס'איז נישט קיין קרבן ס'הייסט נישט קיין אויב ס'וואלט געווען א זאך וואס מ'קען מאכן פון דעם א קרבן וואלט מען געקענט אלעמאל מאכן פון דעם קרבנות פון דעם וואס מ'מאכט קיינמאל נישט פון דעם קרבנות. זעט מען דאך אז דאס הייסט נישט אז דאס הייסט נישט בעצם קיין דבר הראוי לעבודה. זאגט רש"י איי, ס'איז דא דא א מנחת סוטה, דאס הייסט דאך אז עס איז יא דא, זאגט ער ניין, א מנחת סוטה איז אויך נישט הייסט נישט קיין עבודה. ווען מען ברענגט א מנחת סוטה איז עס נישט קיין עבודת השם, עס איז נישט קיין גרויסע זאך צו ברענגען א קרבן סוטה, עס איז לברר עון קאתי. אין מחשבה דארט איז דא א יוצא מן הכלל למעשה מחשבה קען יא דארט העלפן אבער בעצם ס'נישט קיין די שעורים הייסט נאך אלץ א דבר שאינו ראוי לעבודה און מנחת סוטה הייסט נישט מצד דעם א עבודה ס'הייסט ס'הייסט חטאת וועגן דעם איז דא אין דעם א דין אבער בעצם ס'איז לברר עון קאתי און נישט לעבודה. אויב אזוי קען מען אנהייבן צו פארשטיין די ענין וואס גייט דא פאר אביסל. אין אנדערע ווערטער מען זעט אז דאס עצם זאך אז ס'איז געמאכט פון שעורים דאס ווייזט שוין אז ס'איז נישט קיין נארמאלע עבודה. ווייל דו קענסט זאגן מאיזה שהיא סיבה ברענגט מען נישט א גאנץ יאר אויף פון שעורים אבער דא ברענגט מען יא אויף פון שעורים. משפיל אן אז אפילו נאכדעם וואס מ'ברענגט דא פון שעורים איז נאך אלץ א אנדערע סארט קרבן אין אנדערע ווערטער ס'איז א ענליכע סארט קען זאגן ס'איז ענליך. ענליך צו די מנחת סוטה, אזוי ווי א מנחת סוטה איז נישט קיין קרבן, ס'איז א היכי תמצי, א לברר עון קאתי, די זעלבע זאך דא איז להתיר חדש קאתי. און מען טרעפט טאקע אין די מדרש, זייער אינטערעסאנטע מדרש, די מדרש שטעלט צאם מנחת עומר און מנחת סוטה, די מדרש זאגט לעולם אל יהי' מנחת עומר קל בעיניך, אז שעל ידי מצות עומר נעשה שלום בין איש לאשתו אזוי ווי ס'שטייט והביא את קרבנה עליה קמ עשירית האיפה קמח שעורה, די גאנצע קשר איז נאר אז ס'איז געמאכט פון קמח שעורה, פון דעם זאגט דער זוהר, דער מדרש שוין נאך פאר מ'קומט אן צו דער זוהר דער מדרש זאגט אז. אז די מען דארף מעריך זיין מנחת עומר איז אינטערעסאנט מען זעט קוקט דארט אין די מדרש זעט מען באופן כללי אסאך דרשות זיי פינף זעקס דרשות פון אנדערע אמוראים וואס זיי רעדן אז לעולם אל יהיה מצות עומר קל בעיניך דאס הייסט ס'זעט אויס ס'ווייזט אויס מען וואלט געקענט מיינען אז ס'איז א מצוה קלה. וואס פונקט דאס איז א מצוה קלה איז נישט דא עפעס א ס'איז דא אנדערע זאכן וואס זענען מצוות קלות איך ווייס ווי מ'זאגט דברים שאדם דש בעקביו א גרינגע מצוה זאגט מען ס'איז א מצוה קלה מ'דארף עס ספעציעל דארף מען זאגן א דרשה עס מאריך צו זיין מ'זאל וויסן אז ס'איז וויכטיג אין והיה עקב תשמעון איך וואלט נישט געטראכט ווען מ'פרעגט מיך. כ'וועל זאגן אויך א דוגמא פון למשל מיר גייען דורך אלע קרבנות פון די יאר, וועלכע איז די ווייניגסטע וויכטיג וואס מ'דארף זאגן א ספעציעלע מדרש, מ'זאל עס נעמען ערענסט, מ'זאל אל יהא קל בעיניך, איך וואלט נישט געטראכט אז די קרבן עומר איז עפעס פונקט דעי, פארוואס פונקט דעי? אפשר וואס מיט די שעיר פון ראש חודש, כ'מיין פארוואס פונקט א קרבן עומר איז עפעס א שוואכינקל וואס מ'דארף וועגן דעם מאכן דרשות? כ'ווייס נישט קלאר הונדערט פראצענט די פשט פון דעם. וואס עס זעט אויס אז ס'האט צו טון מיט דעם וואס די מנחת עומר איז טאקע נישט קיין הייסט נישט קיין עבודה. ס'האט ס'הייסט ס'הייסט דבר שאינו ראוי לעבודה.

על־כּל־פּנים די אַל יהא מיצוות עומר קל בעיניך. און פֿאַרװאָס זאָל עס נישט זײַן קל בעיניך? װײַל דו װאָלסט געמײנט, אין אַנדערע װערטער, ס'איז דאָך שׂעורים, ס'איז דאָך נישט קײן דבֿר ראוי לעבֿודה, ס'איז דאָך קױם, און ס'איז דאָך אַפֿילו פֿון דעם איז מקריבֿ עפּעס אַ קמיצה, די רעסט איז נאכל לכּהנים, ס'איז בכלל נישט קײן קדושה. ס'איז עפּעס אַ שװאַכע מעשׂה די גאַנצע זאַך. כּמשמע-לן, זעסט דאָך, אַז ס'איז פֿון דער זעלבער סאָרט, פֿון די זעלבע איין קמח שׂעורים, איפֿה שׂעורים, װאָס, עשירית האיפה שעורים אנטשולדיגט א עומר יא וואס מ'איז לכאורה גארנישט ס'איז ביליג פון די זעלבע קלייניגקייט איז קען מען דורך דעם מברר זיין קען נאך מער מאכן די מנחת קנאות קען מען מאכן שלום בית קען מען לייגט זיך א אין לך דבר גדול מזה שהרי שמו שנכתב בקדושה נמחה על המים פלעגט מען ווארטען ס'דא אין דעם עפעס א קיטרוג ס'דא אין דעם עפעס א קשיא עס איז עפעס אזוי קען טוהן עפעס א זאך וואס איז אפשר בדיעבד אבער ס'איז א ס'איז א געוואלדיגע זאך מ'זעט אויך אין די. אין די אין די מדרש יעדער איינער געדענקט די מדרש וועגן ברענגט אין גמרא אין מגילה ענליך אויכעט וועגן המן וואס ער האט געזאגט האט געזאגט פאר פאר מרדכי געלערנט געווען די טאג פון מנחת עומר און געזאגט אתי מלא קומצא די די דידכו ודחי עשרת אלפין דידי עס הייסט מנחת עומר איז די קלענסטע קרבן בכלל א מנחה איז קליין און מנחת עומר איז נאך קלענער ס'איז געמאכט פון שעורים ס'איז די ביליגסטע קרבן אפשר פון א גאנץ יאר מ'מאכט טאקע א גאנצע טראסק פון דעם כדי שלא יהא קל בעיניך, אבער ס'איז דאך די ביליגסטע קרבן פון א גאנץ יאר, און די ביליגע קרבן דאס איז אזוי ווי ס'איז טאקע נישט לעבודה קאתי, ס'איז לברר עוון קאתי, אדער ס'איז להתיר חדש קאתי, וועסט זען וויאזוי ס'ארבעט אפשר, דאס איז אליינס א זאך, א גרויסע זאך, א גאנצע זאך. וואס וויל די זוהר זאגן אז די מנחת עומר איז א מנחת קנאות ממש. און מ'וויל פארשטיין ווער איז די ווייב, וועמען איז מען מקנא און פארוואס. באופן מער קרוב לפשט זאגט מען, וואס זענט ס'שטייט אין יאר אז די וואש ענליך, די אידן זענען דאך ארויס פון מצרים, הייסט דאך אזוי ווי גוי מקרב גוי, עס קען הייסן אזוי ווי ארויסנעמען א אישה, ארויסנעמען די שכינה, מידת המלכות. פון א ונסתרה והיא אפשר נטמאה, דאך אין מצרים מען ווייסט דאך נישט, מען זעט אין חזל א גרויסע זאך, מען דארף צו מעיד זיין צו מברר זיין צו די אידן האבן געזינדיגט, צו זיי זענען נכשל געווארן בזנות אין מצרים, צו זיי זענען נטמא געווארן בטומאת מצרים, וויבאלד מען איז ארויס מען גייט דאך דא ארויס פון מצרים, איז דאך די ערשטע זאך אדער איינע פון די ערשטע זאך צו מען מאכן זיכער צו מברר זיין אויב נטמאה אויב אויב איז נתן איש בך את שכבתיך מבלעדי אישך, דארף מען דאך מברר זיין. און אויף דעם איז געקומען די מנחת עומר, און די מנחת עומר זאגט, ס'איז כאילו א טשעק, אזוי ווי די מנחת סוטה איז א טשעק, אויב וועסט, אויב האסטו געזינדיגט וועסטו בטנך נופלת וירכך צבה, די זעלבע זאך די מנחת עומר איז אזא סארט, אזא סארט מבחן, אזא סארט טשעק, ס'האט געוויזן. אז די אידן האבן נישט זענען יא שבטי י-ה עדות לישראל אז זיי האבן נישט נטמא געווארן אדער על כל פנים אז זיי זענען ארויס געגאנגען פון דעם קען מען פארשטיין פארוואס איז די צווייטע טאג פסח דארף דאך קודם ארויס גיין פון מצרים ווייל ס'וואלט געווען פארדעם וואלט דאך טאקע נישט געארבעט און וואס ס'ווייזט אז מ'איז ארויס פון טומאת מצרים און יעצט קען מען מעיד זיין אז ס'איז נישט נאר ס'איז נישט נטמא געווארן נישט נתן איש בך את שכבתיך מבלעדי אישך נאר אויכעט אז זי איז טהורה ונקתה ונזרעה זרע. מען דארף אבער וויסן ווי אזוי דאס ארבעט טאקע. מען זאגט נאך סיי על פי קבלה און סיי על פי עבודה.

לכאורה מ'דארף, ס'איז אוודאי דא אזויווי א נס, ס'איז דא די נס פון. פון די סוטה, די רמבן זאגט אז ס'איז ממש א נס, אפשר איז דא אין דעם א הסבר וואס איז נישט אזוי על דרך נס, אדער לפי די רמבן איז א נס, אבער על כל פנים די מציאות אז אויב זי האט געזינדיגט הרג'עט עס איר, ס'זעט אבער אויס, מ'דארף מעיין זיין ס'איז על פי פשט, אבער זיכער אויב מ'וויל זיך ארויסנעמען עפעס פון דעם, ס'זעט אבער אויס. אז ס'איז נישט קלאר אז די עיקר, די עיקר איז די עונש, די עונש איז איין סארט בירור, ס'איז איין סארט בירור, מ'דארף דאך פארשטיין וואס איז גורם צו די עונש, אין אנדערע ווערטער וואס איז גורם אז ס'זאל ווערן נתגלה צו זי האט געזינדיגט אדער נישט. און ס'זעט אויס אזוי ווי די לשון איז אלעמאל שמו שנמחה שנכתב בקדושה איז נמחה על המים כדי מטיל צו זיין שלום, יא, כדי מטיל צו זיין שלום בין איש לאשתו, ס'הייסט די עיקר, אוודאי די עיקר כוונה פון די קרבן. סוטה איז נישט כדי צו שטראף באשטראפן ס'נישט קיין עונש אויף עונש איז דא אנדערע ס'דא דיני עונשים וואס איך ווייס די עיקר איז אזוי ווי מ'קען איך מיין אז מ'קען עס אנקוקן אזוי ווי א שבועה מ'זעהט דאך טאקע אז מ'איז משביע די אישה וואס איז די ווארט פון א שבועה ס'איז א אלה אלה מיינט א שבועה מיט א קללה און דא איז טאקע דא א קללה בפועל ממש אבער דאך די עיקר אפשר איז די אלה אלה וואס מ'לייגט אריין אזוי ווי אין איר גוף יא מ'לייגט גיסט אריין, איז משקה די מים, וואס אין דעם נמחה די אלה, די אלה ושבועה וואס מ'האט אים משביע געווען. אזוי ארבעט א שבועה געווענטליך, שבועה איז דאך טייטש אז א מענטש, יעדער מענטש האט דאך עפעס א לימיט, אפילו א גרויסער שקרן, אזוי לערנט מען דאך געווענטליך, אפילו א גרויסער שקרן, בשם השם זאגט ער נישט קיין ליגנט, יא, מ'זאגט אים, איז שווער אויף א ספר תורה, דא דערשרעקט ער זיך, יא. ס'הייסט ס'איז דא א שיעור, ס'איז דא א שיעור פאר יעדע שקר, פאר יעדע בלאף, יעדע עוולה, יעדע רשעות האט א שיעור. אין בית מקדש פארן ארון קודש מיט א ספר תורה זאגט מען נישט קיין ליגנט. דאס הייסט אז אין אנדערע ווערטער קען מען זאגן הגם ער איז א ליגנער ביום יום אין וואכן טאג איז ער א ליגנער ער איז נישט קיין ירא שמים ער נישט כאפט נישט די חומר הדברים ער לעבט אין א שכחה. ווען מען דערמאנט אים ווען מען זאגט אים מען טשעלענדזשט אים מען קען זאגן אפילו מען טשעלענדזשט אים יא יא דו זאגסט אזוי ביסט אזוי זיכער אז ס'איז אזוי? איז שווער עס אויף א ספר תורה יא זאג, אנדערע ווערטער שעלט זיך אליינס, יא, זאג אז אויב איך בין נישט גערעכט זאל איך זאל זיין בטנך צבה וירכך נופלת, יא, און אפילו א מענטש וואס טאקע יעצט האט ער געווען אביסל פארגעסן, ער איז עפעס אזא שכחה, דאס וועקט אים אויף, עס איז מעורר די די תנועות הנפש, אזוי ווי מען טשעלענדזשט א מענטש, כאפט אה, עס איז נישט קיין ווערטל, יא, כאפט ער אז עס איז נישט קיין ווערטל, און אנדערע ווערטער איך וויל ארויס נעמען די נקודה וואס איך זאג וועגן שבועה אביסל שארפער. דאס וואס א שבועה איז מברר עפעס, אדער א אלה, די אלה פון די סוטה איז מברר, עס איז נישט, ס'קומט פונעם הימל עפעס א בירור, דעמאלטס וואלט עס אפשר געהייסן אפילו אן עבודה, אדער עפעס א טקס, עפעס א סגולה צו ברענגען די נס, כ'מיין אז דאס איז נישט די עיקר. דאס וואס איז מ א, דאס וואס מאכט א שבועה אז א מענטש שווערט נאר אויף אמת, יא, מ'איז מאיים על העדים, מ'שווערט מיט א ספר תורה, דאס וועט זיין נאר באמת. דאס וואס איז גורם דאס איז דאך דער מענטש אליינס דער אזוי ווי מ'זאגט האט זיין אייגענע רשות האט אויך א שיעור דער מענטש אליינס עס לאזט זיך אים עפעס נישט עפעס אין זיין נפש עפעס אין זיין נשמה לאזט אים נישט אזוי ווייט זיין אזא רשע שווערן פאלש אויב עס האלט אויף די מצב איז דאך טאקע א צרה גדולה אזוי ווי מ'זאגט אין סוטה משרבו המנאפים איז בטלו המים המרים, יא אויב מען האלט שוין אז ס'העלפט נישט, אזוי ווי אונז לערנען אז אפילו ביי שבועה און ווער ס'חשוד על השבועה העלפט נישט קיין שבועה, מ'זאל מיינען אז זה אפשר איז בכלל מ'איז ממעט בשבועות, נישט העלפן העלפט, ס'העלפט דאך נאר ווילאנג ס'איז דא פחד, ווילאנג דאס דאס מיינט איז דו ביסט זיכער אז גייסט זאגן אין די משכן פאר די כהן וועסטו זאגן אז האסט נישט געזינדיגט. דאס שוין נישט. דאס הייסט אנדערע ווערטער ס'ברענגט ארויס אזא וועג צו טשעלענדזשן א מענטש אפילו מיט די רשעות יא דאס טשעלענדזשט א מענטש איך זאג כ'ווייס כ'האב געזען א מעשה כ'וועל ממשיך נישט זיין ס'געווען עפעס א בחור וואס עפעס אזוי כ'ווייס כ'דענק שוין נישט וואס איז פונקט די מעשה ער איז אזוי שוואך ער וויל נישט כ'ווייס ער איז ברוגז, ער וויל נישט, ער וויל נישט לייגן תפילין, ער וויל נישט, ער וויל נישט זיין גענוג פרום און אזוי ווייטער, איז געקומען זיין רב, האט אים געזאגט, יא, ביסט דאך אזוי זיכער, נעם, נעם, נעם, נעם א ספר תורה און סטעפ אויף עס. דו ביסט דאך, גלייבסט דאך נישט, יא? דו גלייבסט נישט, איז פארוואס שפייסטו נישט אויפ'ן תורה, פארוואס פארברענסטו נישט דיין, דיין טלית און תפילין? און דאס אמאל קען שאקן א מענטש, ס'ווייזט אים, נישט אז ס'ווייזט אים אז די אייבערשטער איז שרעקעדיג, ס'ווייזט אים אז ער אליינס,

זאגן אז כ'האב יא ליב מיין מאן, יא איך בין יא געטריי צו מיין מאן, איך בין יא נאמן, לא בגדתי, ס'איז א גרויסע חילוק פון דאס זאגן אינדערהיים און דארט אין כ'ווייס ווי אין טיילאנד, ווי זאגן אין פארנט פון בית המקדש, אוודאי דאס ברענגט דאך ארויס א געוואלדיגע אהבה, א געוואלדיגע ברכה, א געוואלדיגע שמחה, א געוואלדיגע שלום בין איש לאשתו. און פון דעם דאס וואס מען זאגט ונקתה אז אויב אויב זי גייט אדורך די טעסט צו די שלום איז ונקתה ונזרעה זרע קומט פון דעם א גרעסערע ליבשאפט איז דאך פשוט דאס איז דאך נישט נאר אז מען האט איר גע'פטר'ט פון די חשד אזוי ווי מען זאגט החושד בחבירו צריך לברכו קומט דאך מען קומט דאך נאך צו מיט דעם דאס קומט דאך נאך צו א אהבה ווייל פון די זעלבע שטארקייט פון די זעלבע מקום עמוק בנפש וואס דאס איז געווען א קאטש טשעלענדזש אז אויב נישט וואלט זי דאס נישט געטון אדער עס וואלט זי אדער וואלט עס טאקע גורם געווען די בטנך צבה וירכך נופלת איז דאך די זעלבע זאך דער צד די עונש איז דאך נאר די צווייטע צד פון דעם וואס וואלט מורא געהאט עס צו טון וועט עס טאקע אויספלאצן אויף איר גוף די זעלבע זאך איז גורם פאר די טהורה זאל נאך שטערקער און נאך גרעסער נאך מער שטערקער ארויסברענגען די אהבה און די ליבשאפט און נישט נאר דעם נאר מען קען טראכטן אפשר איז עס כ'ווייס נישט וויאזוי עס וועט ארבעטן ביי א סוטה ממש, אבער די געדאנק קען מען טראכטן. אז די מעמיד זיין את הדבר למבחן, די טשעלענדזש, די ברענגען די אלה ושבועה, איז נישט נאר קען עס מאכן א בירור, האלסטו, וואס האלטסטו יא, נאך אלעמאל זייער וויכטיג צו געדענקען ווען מ'רעדט, וואס דו האלטסט באמת, ס'איז נישט, אלעמאל דא אין דעם א נקודה אז ס'איז אויך א יצירה, ס'איז אויך מחדש, דו זאלסט טאקע האלטן באמת, ס'איז נישט שוין וואס איז געווען נעכטן, דעמאלטס איז טאקע אלט, מ'דארף דאך מאכן חדש, וועט עס זיין חדש, יא, וואס דו האלטסט, ווען מ'זאגט וואס דו האלטסט באמת, און ווילסט מברר זיין וואס דו האלטסט באמת, מיינט דאס זאלסט מברר זיין בפועל ממש, ס'איז אויך א געוויסע קדימות נעשה לנשמע, יא, נישט כ'דארף וויסן, איך וועל כאילו אריינקוקן, כאילו איך האב א מעגניפיינג גלעז, כאילו איך האב א מייקראסקאופ, איך קוק אריין אין מיין נשמה, וואס מיין נשמה טראכט, מיין נשמה טראכט נישט. דו העסט יעצט אראפנעמען די אלע סיגים, די אלע העסט אפברענען די אלע נארישקייטן וואס ארום, העסט עס ווערן וואס די נשמה טראכט ריכטיג. די זעלבע זאך קען מען טראכטן, אז די זעלבע פייער, די זעלבע מים המרים וואס זיי קענען פארברענען, עס קען מאכן בטנך צבה וירכך נופלת פאר א אישה וואס האט מזנה געווען, זיי קענען אויכעט ארויסברענען די זנות, די חשד, ווייסט דאך קלאר אז יעדע אפילו אויף די פשט יעדע סוטה איז דאך נאנט איז דאך עפעס געווען רגלים לדבר, ס'האט דאך געטון עפעס יחוד עפעס וואס מען טאר נישט טאקע און די שבועה דאס ברענט טאקע אפ די די טעות, עס האט געהאט עפעס זיך געהאט צו טון מיט יענעם עפעס האט זיך יא געהאט עפעס א יחוד אפשר נישט ממש אבער אפשר עפעס און דאס וואס מען גייט אריין אין א אזא שטארקע פלאץ אין א מקום של אמת מען זאגט שווער עס פאר ספר תורה, מעק אויס א ספר תורה פאר דעם, מעק אויס א שם השם פאר דעם, דאס ברענט טאקע אפ די אלע זנות, די אלע דיבה רעה, די אלע שלעכטקייט, די אלע טעותים, די אלע כאילו בגידות וואס איז טאקע געווען, ברענט עס אפ, און ס'ברענגט טאקע ארויס די אהבה, ס'ברענגט טאקע ארויס די געוואלדיגע עומק האהבה, די עומק ה, ווי מען זאגט כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה, דורך די קנאה פון וקנא את אשתו, קען סוף סוף ארויסברענגען א ברעסע א גרעסערע אהבה ווייל דאס ברענט אפ די די חלקים וואס זי איז טאקע נוטה אביסל צו א צווייטן. און ס'איז זיכער אז אזוי דארף מען פארשטיין אזוי דארף מען פארשטיין די די דוגמא פון מנחת סוטה וואס איז די מנחת שעורים וואס איז מתיר חדש וואס איז אויך נישט א עבודה דאס איז נישט קיין עבודה, עבודה דארף מען דאך טוהן בתוך היחוד, עבודה איז אזוי ווי די יחוד פון די איש ואשה וואס זיי גייען שפעטער אהיים און זיי האבן א יחוד, דאס איז די עיקר עבודה, דאס איז שוין עבודה, עבודה דבר הראוי לעבודה, אבער פאר א עבודה דארף מען דאך האבן עפעס א סטעפ, מ'דארף דאך מחליט זיין צו דו ביסט בכלל שייך, צו דו ביסט בכלל אין די פרשה, צו ס'איז נאך ביי פרעה, צו ביסט נאך אפשר אזוי ווי אזוי ווי מאבימלך נתעברה שרה, מפרעה נתעברה שרה מ'דארף דאך דאס מברר זיין, ווערט דאס מברר מיט די זעלבע סארט פייער, מיט די זעלבע סארט הקרבה וואס מ'איז מברר די מנחה פון די סוטה. דאס איז כלשון הזוהר אז די שכינה, שכינה הייסט מנחת קנאות, קנאות אן א וואו, וואס מרמז אז די שכינה בלי בעלה ס'איז נישט קיין וואו, שעורה איז מרמז אויף די שכינה, עס שטייט שיעור ה' אין די זוהר אין ינוקא אין פרשת בלק, דער שיעור, ווי מען זאגט נודע בשערים בעלה, דער שיעור איז דער וועג ווי אזוי מען הייבט אן משער צו זיין מיט א שער אריינגיין, דאס ה', שעורה, שיעור ה', דאס איז דער מקום, און דעם מקום אליינס הייסט דאך ס'איז דא אשת חיל, אשת חיל הייסט די שכינה וואס איז טהורה, וואס איז די נשמת ישראל וואס זענען באמת נאמן,

חלקים קענסט רופן די יצר הרע די אלע חלקים וואס מ'נאך נישט זיכער אפשר נישט דאס דאס טוט אויף די מנחת סוטה און דאס טוט אויף די גאנצע שבע שבתות תמימות וואס אונז לערנען ס'איז אלץ א הרחבה די מנחת סוטה איז נאר די ערשטע נקודה פון דעם ס'איז אלץ א הרחבה פון די קציר שעורים פון די התחלות דבר התחלות איז נישט קיין עבודה ס'איז אבער דבר שבירור לפני עבודה. וואס ס'ווייזט ווי ווי א מענטש האלט טאקע. און דאס איז די קנאה, מ'דארף אריין גיין איין מינוט. וואס הייסט דאס די קנאה? אשר קינא את אשתו איז דא א גאנצע שאלה אין די משנה צו ס'איז א גוטע זאך אדער א בדיעבד. די זוהר האלט, לפחות מצד הענין, אז ס'איז א וויכטיגע זאך, ס'איז א גוטע זאך, לית אהבה, זאגט די זוהר וואס איז נישטא אין דעם קיין קנאה. אנדערע ווערטער, אזוי ווי אונז לערנען דא. דאס וואס מען אזוי ווי אונז אסאך אסאך זאכן אסאך מאל לעבן אונז אזוי ביי דיפאלט גארנישט איז נישט עכט עפעס אזוי יא יא אדער יא אדער ניין איז בסדר מען לערנט אביסל מען לערנט אביסל נישט אלס אלס גוט האסט דאך אבער נישט אנגערירט די עצם נקודת הנפש האסט דאך נישט אנגערירט די אמת ס'איז דא אמאל אזא סארט מצב קען מען זאגן ס'איז א מצב פון מסירות נפש אדער א מצב פון עפעס א גרויסן נסיון אדער א מצב סתם פון עפעס א סארט קען מען זאגן א מצב וואס איז געווארן א חשד יעצט קען מען שוין נישט ממשיך זיין ווייטער, יא ער נעמט אן אז זיין ווייב איז איז וואויל, ניין, מ'דארף מ'דארף גיין אין די קודש הקדשים, מ'דארף גיין טון די שארפסטע זאך, און די מטרה פון טון די שארפע זאך איז נישט ווייל דאס איז אן עבודה, ס'איז נישט קיין עבודה, עבודה איז רואיג, עבודה איז נישט שארף, עבודה איז נישט מיט קנאה אפשר, אבער אזוי ווי פנחס, פנחס איז דא א דין, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו, וואס איז די פשט פון דעם?

אבער ווען מען זעהט אזויווי הבועל ארמית, וואס זעהט זיך אזויווי א פגם, בעל בת אל נכר, דאס איז דאך ממש די דוגמא אז איינער איז בוגד אין די שכינה און גייט מיט א צווייטע מהלך, מיט א עבודה זרה, עבודה זרה הייסט זנות. דא איז שוין חוץ להלכה, דאס איז לאו עבודה, דאס איז לפני עבודה, דא איז דא א בירור טרם עבודה, טרם אהבה, אדער במקום שנחשדה אהבה, דארף אריינקומען די קנאה, די קנאה פון פנחס וואס איז ויכפר על בני ישראל, די קנאה וואס קומט מברר צו זיין, און וואס טוט די קנאה פון פנחס טאקע, וויאזוי ארבעט עס, מ'מוז זאגן וואס איז די עבודה, וואס איז די ענין פון מנחת סוטה ביי די עבודת השם, דאס דארף מען מברר זיין די בהמה און אזוי ווייטער, די ענין איז. די טשעלענדזש, די, אמאל דעסיידט מען, מען זאגט, צי די רייד, צו דו טוסט וואס דו האלטסט, וואס דו טוסט געווענליך, צו טוסט דאס פאר א ספר תורה אויכעט, טוסט עס פאר כ'ווייס שבת אויכעט, טוסט עס יום כיפור אויכעט, טוסט עס דאך נישט, איז דא דא א שבועה, און די שבועה איז גורם די שבועה פון שבועות חג השבועות מושבע ועומד מהר סיני די שבועה פון שבע שבתות תמימות תהיינה וואס איז אלס המשך פון דעם וואס מען איז טאקע נישטא קיין טעם עקפ ס'איז א מעשה אבער די ספירת העומר זאגט מען פרובירט עס צו זאגן איינע פון די זאכן וואס ער זאגט אז אויב מען ברענט אפ די אלע זייטיגע זאכן, אויב מען זאגט באמת וואס דו האלטסט ביים שווערן אויף א ספר תורה, האלט מען נאר ביי די אמת, האלט מען נאר אזויווי די זוהר זאגט, ס'איז ממש א פלא, פליאה, ס'קען עפעס זיין איש איש כי תשטה אשתו, קען דען די שכינה זינדיגן? ס'קען נישט, ס'קען זיין רוח שטות, ס'קען זיין ס'האט אויסגעזען, ס'קען זיין אלע מיני טעותים, אבער ס'קען נישט אמת'דיג זיין, וואס קען אמת'דיג זיין איז נאר ונקתה ונזרעה זרע.